בעזרת השם יתברך מסכת פסחים דף ס"ה, מ'הייבט אן דף ס"ה עמוד א' אויבן ביי די צוויי פינטלעך יצתה כת ראשונה איז אונז האבן געזען אין די משנה אז די קרבן פסח די סדר פון מקריב זיין די קרבן פסח איז געווען מיט דריי קבוצות קודם איין קבוצה שפעטער א צווייטע קבוצה און די לעצטע איז געווען א דריטע קבוצה זאגט אונז די גמרא תנא האמיר געלערנט אין א ברייתא היא די דריטע קבוצה נקראת כת עצלנית האט געהייסן די פוילע קבוצה, פארוואס ווייל זיי זענען געווען די פוילע, די וואס זענען אנגעקומען די לעצטע, איי פרעגט די גמרא, והא לא סגי דלאו הכי, מאי הוי להו למיעבד, ס'טייטש מען מוז דאך האבן דריי קבוצות, ממילא וואס עפעס געווען פויל, מען האט דאך סיי ווי סיי געדארפט צוטיילן די ציבור אויף דריי, איז אויטאמאטיש האט מען געדארפט האבן א דריטע קבוצה, וואס זענען זיי מער פויל ווי די אנדערע צוויי, ענטפערט די גמרא אפילו הכי, איבעי להו לזרוזי נפשייהו, פונדעסטוועגן האבן זיך די אידן געדארפט. אונטערגארטלען און זיך צויאגן יא צו זיין פון די ערשטע צוויי קבוצות, כדתניא, אזוי מ'האט געלערנט אזא ענדליכע מושג אין א ברייתא, אז רבי אומר רבי האט געזאגט אי אפשר לעולם בלא בסם ובלא בורסי, די וועלט מוז האבן א בסם, איינער וואס מאכט בשמים, די מענטשן וואס פארקויפן בשמים, און די וועלט דארף אויך האבן בורסי, מענטשן וואס פארקויפן עורות, הויט, פעל, לעדער, פון דעסט וועגן, אשרי מי שאומנתו בסם, אוי לו מי שאומנתו בורסי, ס'טייטש וואויל איז דער וואס זיין פאך איז בשמים ווייל עס שמעקט אלעמאל גוט, און וויי איז פאר דער וואס זיין פאך איז מיט לעדער, ווייל עס שמעקט אלעמאל נישט גוט, ווייל אמאל דער וואס האט געארבעט מיט לעדער פלעגט שטינקען, און ממילא מען דארף ביידע, פון דעסט וועגן אז מען דארף ביידע, וואויל איז דער וואס איז אין די געלונגענע מסחר, און וויי איז פאר דער וואס טוט די פארשטינקענע מסחר, און די זעלבע זאך, מען האט טאקע געדארפט האבן דריי קבוצות. אבער וואויל איז דער וואס אין די ערשטע צוויי, און וויי איז דער וואס איז אנגעקומען צום דריטן ווייל דער איז א פוילער. די זעלבע זאך ווי אי אפשר לעולם בלא זכרים ובלא נקבות, מען דארף האבן אויף דער וועלט סיי זכרים סיי נקבות, אבער פון דעסטוועגן אשרי מי שבניו זכרים, אוי לו מי שבניו נקבות, וואויל איז פאר דער וואס האט זכרים, וויי פאר דער וואס האט נקבות, אזוי ווי די גמרא זאגט אין סנהדרין, דער וואס האט נקבות דארף דאגה'ן, זאלן זיין צניעות'דיג, זאלן חתונה האבן, און במילא, אפילו מען דארף טאקע האבן ביידע, זעהן מיר אזא מושג, אפילו מען דארף עס האבן, פון דעסט וועגן איז בעסער צו זיין פון דער זייט ווי איידער אויף דער זייט. זאגט די גמרא ווייטער, מ'האט געזען אין די משנה, כמעשהו בחול כך מעשהו בשבת, אז די סדר הקרבת קרבן פסח איז געווען די זעלבע אין די וואך און שבת, נאר וואס דען, די כהנים פלעגן אפשווענקען די ערד פון די עזרה שבת און דאס איז געווען האט דער משנה געזאגט שלא ברצון חכמים. פרעגט יעצט די גמרא, שלא ברצון מאן, וועלכע חכמים רעדט מען דא אז ס'איז געווען קעגן זייער רצון דאס אז מ'האט אפגעשווענקט דארט די עזרה שבת, אמר רב חסדא שלא ברצון ר' אליעזר, דאס איז קעגן די שיטה פון ר' אליעזר, וואס ר' לעזער וועמיר שוין זעהן ער האלט אז אפרייניגן די ערד אויפבעזעמען א ערד שבת איז א ממש א חיוב חטאת און ממילא איז נישט יתכן אז מען זאל מתיר זיין אזא זאך אין בית המקדש שבת ווייל דאי רבנן די חכמים וואס קריגן זיך אויף ר' לעזער הא אמרי שבות היא זיי האלטן אז אויפפוצן א ערד אפבעזעמען א ערד איז נאר א איסור דרבנן ואין שבות במקדש און איסורים דרבנן סתם זענען נישט געווען אין בית המקדש, און ממילא מוז מען זאגן אז דער שלא ברצון חכמים שטייט אין די משנה מיינט מען רבי אליעזר, פרעגט אונז די גמרא מאי היא, וואס איז דאס די מחלוקת פון רבי אליעזר און די חכמים, דתניא, אזוי ווי מ'האט געלערנט אין א ברייתא, די ברייתא זאגט, אחד החולב, סיי איינער וואס מעלקט א בהמה, והמחבץ, די סדר איז געווען ווען מ'וואלט מאכן קעז פון די מילך האט מען גענומען די מילך מ'האט עס אריינגעלייגט אין אזא קיבה אין אזא געדערעם פון א בהמה, דארט האט זיך עס פארהארטעוועט ס'האט זיך אפגעטיילט די הארטע חלק פון די מילך, אין די ווייעכע די רינעדיגע חלק פון די מילך און דאס איז אויך אסור צו טון שבת והמגבן נאכדעם מען האט גענומען די הארטע שטיקלעך מילך מען האט עס צאמגעפרעסט געמאכט פון דעם קעז איז די אלע וואס טוען דאס כגרוגרות די שיעור פון א גרוגרות איז וועט מען באלד זעהן אויף די אלע זאכן אז מען איז חייב א חטאת שבת די זעלבע זאך המכבד איינער וואס קערט אויף בעזעמט אויף א שטוב והמרבץ וואס מען שפריצט וואסער אויף די ערד פון די שטוב אז די שטויב זאל נישט ארויף קומען והרודה חלות דבש אדער איינער וואס נעמט ארויס האניג פון א כוורת פון דארט ווי די בינען לייגן די האניג איינער וואס נעמט ארויס פון דארט האניג בשוגג בשבת ביי די אלע זאכן איז חייב חטאת איז מען חייב א חטאת הזיד ביום טוב לוקה את הארבעים דברי ר' לעזער אין יום טוב טאמער מען טוט עס במזיד איז מען חייב מלקות דאס איז די שיטה פון ר' לעזער ווייל ר' לעזער האלט אז די אלע זאכן זענען אסורים מדאורייתא און פארדעם די אלע זאכן טאר מען נישט טון. חולב טאר מען נישט טון ווייל דאס איז א תולדה פון דש און מפרק, מחבץ איז בורר, מגבן איז בונה, מכבד און מרבץ איז אויך בונה ווייל מען קערט אויף די שטוב און די שטויב גייט אריין אין לעכעלעך, איז משוה גומות איז אויך בונה, און רודה חלות דבש האלט ר' לעזער אז מען נעמט ארויס האניג, די חלות דבש דארט ווי די האניג ליגט ווערט גערופן אין פסוק יערת דבש, מילא דרשנ'ט ער פון די פסוק אז כאילו ס'איז א יער כאילו ס'איז א וואלד, און אז מען נעמט ארויס האניג פון דעם, הייסט עס תולש, על כל פנים דאס איז די שיטה פון ר' לעזער ביי די אלע זאכן, וחכמים אומרים, חכמים קריגן זיך, און זיי זאגן אחד זה ואחד זה, וואס איז די אחד זה ואחד זה מיינט די לעצטע דריי זאכן, מכבד, וואס דאס איז אויפרייניגן און אויפבעזעמען א שטוב, מרבץ, דאס איז אויסשפרייטן ערד, כדי די שטויב זאל בלייבן אויף די ערד, און די זעלבע זאך ארויסנעמען האניג פון א כוורת, אינו אלא משום שבות, דאס איז נאר אסור מדרבנן, ווייל זיי האלטן אז סיי ווען מען בעזעמט און ווען מען שפרייט אויס וואסער מוז נישט זיין אז מען פילט אן מיט דעם לעכער אין די ערד און מילא איז עס נישט ממש בונה, און די זעלבע זאך ארויסנעמען האניג פון די כוורת האלטן זיי נישט דער לימוד אז דאס איז תולש, און פאר דעם קריגן זיך די חכמים אויף רב לעזער, איז על כל פנים, אונזער משנה, וואס אין די משנה האט מען געזען אז ווען ערב פסח איז געפאלן שבת האט מען אויפגעפוצט דארט די ערד מיט וואסער און מען זעט אז די משנה זאגט אז עס איז געווען שלא ברצון חכמים איז פשט ס'איז געווען שלא ברצון רב לעזער. רב אשי אמר, רב אשי זאגט אנדערש, זאגט ער אפילו תימא שלא ברצון חכמים, אפילו ס'איז טאקע קעגן די רצון חכמים, וואס טייטש אפילו די חכמים וואס קריגן זיך אויף רב לעזער, און זיי זאגן ס'איז נאר א איסור מדרבנן, האט מען לויט זיי אויך נישט געטארט אויפפוצן די ערד דארט אין בית המקדש, פארוואס ווייל ורבי נתן היא דאס איז כשיטת רב נתן, דתניא האבן געלערנט א ברייתא רב נתן אומר, שבות צריכה התירו, שבות שאינה צריכה לא התירו, מען האט נישט מתיר געווען אלע דרבנן'ס אין בית המקדש, נאר א דרבנן וואס מען דארף האבן אויפן עבודה, און דאס האט מען נישט געדארפט צום עבודה במילא דאס האט מען אויך נישט מתיר געווען, איז עס אויך געווען שלא ברצון חכמים. זאגט די גמרא ווייטער, מיר האבן געזען אין די משנה, רבי יודא אומר, כוס היה ממלא וכו', מען האט געזען אין די משנה אז רבי יודא האט געזאגט אז נאך מען האט געענדיגט שעכטן די אלע קרבנות פסח, האט מען גענומען א גלעזל און מען האט עס אנגעפילט מיט די בלוט וואס איז געלעגן דארט אויף די ערד, און געשפריצט די בלוט אויפן מזבח, ולא הודו לו חכמים, און חכמים קריגן זיך אויף רבי יהודה. זאגט אונז די גמרא וואס איז פונקט געווען דא די מחלוקת צו רבי יהודה און די חכמים, תניא האמיר געלערנט א ברייתא רבי יהודה אומר, רבי יהודה האט געזאגט, כוס היה ממלא מדם התערובת, מ'האט אנגעפילט א גלעזל מיט די בלוט וואס האט זיך דארט אויסגעגאסן אויף די ערד פון די אלע בלוטן נאך מ'האט גע'שחט'ן די אלע קרבנות פסח, פארוואס האט מען אנגעפילט אזא גלעזל מיט בלוט און געשפריצט אויפן מזבח, ווייל שאם ישפך דמו של אחד מהם, נמצא זה מכשירו, ווייל טאמער ס'האט זיך אויסגעגאסן די בלוט פון איינע פון די קרבנות פסח משך'ן טאג, פשט ס'איז געווען אויף דער ערד מ'האט עס נישט געשפריצט אויפן מזבח, איז אויב אזוי קומט אויס אז דער איד ווייסט נישט, דער איד וואס האט געברענגט א קרבן פסח ווייסט דאך נישט אז די בלוט פון זיין קרבן פסח האט זיך אויסגעגאסן, איז קומט אויס וועט ער עסן א קרבן פסח וואס איז נישט כשר, פארדעם נאך יעדער האט געענדיגט מיט די קרבנות פסח האט מען גענומען די בלוט פון די ערד, וואס אין די בלוט אין די ערד איז געווען אויסגעמישט אלע בלוטן, און מען האט פון דעם געשפריצט אויפן מזבח אזוי ארום, אז אפילו עס האט זיך אויסגעגאסן איינעמ'ס בלוט, האט מען דא יוצא געווען די מצוה פון זריקה. אמרו לו לרבי יהודה, האבן די חכמים געזאגט צו רבי יהודה, והלא לא נתקבל בכלי, מען דארף דאך האבן קבלה ס'דארף מען דארף עס מקבל זיין אין א כלי שרת און די בלוט אויב מען האט געשאכטן א קרבן פסח און אנשטאטס עס מקבל זיין אין א כלי שרת האט זיך עס אויסגעגאסן אויף די ערד העלפט נישט יעצט אז מען פילט עס אן פון די ערד אריין אין א כלי שרת איז ממילא סתם אזוי די זריקה נישט קיין זריקה וואס האט מען אויפגעטון זאגט די גמרא מנא ידעי ס'טייטש וואס פרעגן די חכמים אז די בלוט וואס האט זיך אויסגעגאסן וואס טוט מען אויף ווייל מען האט עס קיינמאל נישט מקבל געווען אין א כלי שרת ווער זאגט רבי יהודה רעדט פון דעם קען זיין רבי יהודה רעדט פון אזא סארט אופן וואס די בלוט האט מען מקבל געווען א כלי שרת פון די כלי שרת האט זיך עס אויסגעגאסן און יעצט נעמט מען צאם די בלוט פון די ערד נישט פשט אז ער איז חושש אז אפשר בלוט ארויסגערינען ממש פון א בהמה אויף די ערד ווייל דעמאלטס וועט עס טאקע נישט העלפן נאר וואס דען זאגט די גמרא אלא הכי קאמרי ליה די חכמים פרעגן צו רבי יהודה שמא לא נתקבל בכלי ס'טייטש נישט זיכער אז מען האט נישט מקבל געווען די בלוט אין א כלי שרת נאר זיי פרעגן אז דיין פאטענט העלפט טאקע טאמער ס'האט זיך אויסגעגאסן פון א כלי אויף די ערד דארט העלפט דער פאטענט אז יעצט קען מען עס צוריק נעמען פון די ערד און שפריצן אויפן מזבח, אבער וואס איז מיט די אלע קרבנות פסח וואס מען האט זיי געשחט'ן און די בלוט האט זיך גראד אויסגעגאסן אויף די ערד און מען האט עס נישט מקבל געווען א כלי, אויף דעם העלפט דאך נישט דיין פאטענט, און וואס צו זאגן אויף דעם? אמר להן האט רבי יהודה געענטפערט, אף אני לא אמרתי אלא בנתקבל בכלי, איך האב אויך נאר געזאגט מיין פאטענט העלפט נאר אזא סארט בלוט וואס מען האט טאקע מקבל געווען א כלי און ס'האט זיך אויסגעגאסן, און אזוי סארט בלוט וועט העלפן די פאטענט צום סוף אז מען זאל קענען נעמען די בלוט פון די ערד און שפריצן אויף מזבח און אזוי זאלן די אלע קרבנות יוצא זיין. פרעגט אבער די גמרא מנא ידע, פון ווי ווייסט רבי יהודה טאקע אז די בלוט איז געווען אויף אזא אופן אז מען האט עס מקבל געווען א כלי, די כלי האט זיך אויסגעגאסן יעצט הייבט מען עס צוריק אויף, ווער זאגט ס'טייטש נאך אלזא עס איז דא קרבנות וואס ס'האט זיך יא אויסגעגאסן די בלוט פון די בהמה גראד אויף די ערד און אויף דעם וועט עס נישט העלפן, און וואס טוט מען מיט די אלע חברה, פארוואס זאגט רבי יהודה נאר א פאטענט אויף די בלוט וואס האט זיך אויסגעגאסן פון א כלי, ענטפערט די גמרא כהנים זריזין הן, וואס טייטש כהנים זענען זריזין און מ'קען זיין זיכער אז ס'האט זיך נישט געמאכט אז די בלוט זאל זיך אויסגיסן אין די ערד און די כהנים זאלן נישט שטיין דארט מיט א כלי, נאר וואס דען נאכדעם וואס ס'געווען א כלי אויף דעם איז יא דא א חשש אז ס'זאל זיך אויסגיסן, פרעגט אבער די גמרא פארוואס אי זריזין אמאי משתפיך, טאמער זענען טאקע אזעלכע זריזין איז פארוואס עפעס האט זיך עפעס אויסגעגאסן זענען דאך זריזין ס'גיסט זיך גארנישט אויס, ענטפערט די גמרא אגב זריזותייהו דעבדי משתפיך, היות זענען אזוי זריז אין זייער עבודה זיי לויפן נעמען די בלוט צו די מזבח האט זיך יא געמאכט אז ס'זאל זיך אויסגיסן, פרעגט אבער די גמרא והלא דם התמצית מעורב בו, ס'טייטש דער סדר איז ווען מ'שעכט א קרבן איז די ערשטע בלוט וואס קומט ארויס דאס איז די דם הנפש וואס שפריצט ארויס, וואס פון די בלוט דארף מען נוצן צו מאכן די זריקה, נאכדעם הייבט אן רינען אזוי שטאטליך די דם התמצית וואס דאס איז סתם אזוי נישט כשר צו שפריצן מיט די בלוט אויפן מזבח, און ממילא פרעגט די גמרא, די דם התמצית פון די אלע קרבנות טייטש נאך מען שעכט און די בלוט שפריצט מען איז טאקע מקבל די בלוט אלץ פיין וואויל, נאכדעם הייבט אן רינען די דם התמצית אויף די ערד, איז די ערד איז געווען פול מיט דם התמצית, קען זיין אז ס'האט זיך טאקע געמאכט אז ס'איז געווען אביסל דם הנפש, טייטש, ס'איז געווען אפאר וואס האבן זיך אפשר ארויסגעגאסן, אבער רוב בלוט אויף די ערד דארט איז דאך געווען דם התמצית, קומט אויס, דאס ביסל בלוט וואס האט זיך אפשר ארויסגעגאסן געווען אויסגעמישט מיט א רוב דם התמצית, און ממילא איז עס בטל צו די אלע בלוטן דארט, און ממילא אז ס'איז בטל צום דם התמצית, קען מען סתם אזוי נישט נוצן די בלוט צו שפריצן אויפן מזבח, ווייל דם התמצית טאר מען נישט שפריצן אויפן מזבח, און ממילא הייסט עס נישט קיין זריקה, ענטפערט די גמרא רבי יודא לטעמי', דאמר דם התמצית דם מעליא רבי יודא האלט דם התמצית הייסט יא בלוט, און ממילא נישט קיין חילוק אז ס'איז אויסגעמישט מיט רוב דם התמצית, ווי זעהן מיר אזא רבי יודא? דתניא אונז האבן געלערנט א ברייתא, די ברייתא זאגט דם התמצית באזהרה, אז דם התמצית ווען א מענטש טרינקט ס'איז דא א איסור צו טרינקען בלוט, איז טאמער מ'טרינקט דם התמצית איז מען נישט חייב כרת אויף דעם, ס'איז נאר דא א לאו אויף דעם, רבי יודא אומר, רבי יודא זאגט בכרת, אז ס'איז ממש כרת, און ממילא אז רבי יודא האלט אז די דם התמצית איז ממש דא כרת אויף דעם ווען מ'טרינקט, די פשט ער האלט אוודאי אז ס'איז ממש בלוט און אז ס'איז ממש בלוט קען מען עס אויך שפריצן אויפן מזבח, קומט אויס אז די בלוט וואס האט זיך אויסגעגאסן האט זיך אויסגעמישט מיט דם התמצית איז דם התמצית דאך אויך ראוי צו שפריצן אויף מזבח, פארדעם אפילו עס איז טאקע בטל איז נאך אלץ די פאטענט פון רבי יודא א פאטענט, פרעגט אבער די גמרא והאמר רבי אלעזר מודה רבי יודא לענין כפרה שאינו מכפר אפילו רבי יודא האלט טאקע אז איינער וואס טרינקט דם התמצית איז חייב כרת איז ער נאך אלץ מודה אז ווען מען שפריצט דם התמצית אויף מזבח האט מען נישט קיין כפרה ס'הייסט נישט קיין זריקה שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק כי הדם הוא בנפש יכפר, דרש'נט מען דם שהנפש יוצא בו מכפר, דווקא די דם הנפש, די בלוט וואס שפריצט ארויס, דאס איז מכפר, דם שאין הנפש יוצא בו אינו מכפר, אבער די דם התמצית וואס רינט שפעטער ארויס איז נישט מכפר, איז שוין ווייטער שווער, אויב אזוי רוב בלוט אויף די ערד איז דאך געווען דם התמצית, קומט אויס דאס ביסל בלוט וואס האט זיך דארט אויסגעגאסן איז בטל צום דם התמצית, און וואס האט געהאלפן אז מען האט יעצט אריינגעלייגט אין א כלי און געשפריצט, אלא נאר מילא ענטפערט די גמרא רבי יהודה לטעמי' דאמר אין דם מבטל דם, רבי יהודה האלט כשיטתו וואס מ'געפינען מיר אין גאנץ שס אז מין במינו אינו בטל און במילא איז עס נישט בטל צום דם התמצית און אז עס איז נישט בטל קען מען אוודאי נעמען פון די בלוט וואס ליגט דארט אויפן ערד און שפריצן אויפן מזבח, זאגט די גמרא ווייטער תניא מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא אמר להם רבי יהודה לחכמים רבי יהודה האט געזאגט צו די חכמים לדבריכם לויט ענקער שיטה למה פוקקין את העזרה טייטש די סדר איז דאך געווען ערב פסח פלעגט מען פארשטאפן, ס'איז געווען צוויי לעכער אין די עזרה, ס'איז געווען איין לאך וואס דארט איז אריינגערינען וואסער אין די עזרה, און די וואסער איז אזוי דורכגערינען ביז ס'איז געקומען צום צווייטן לאך, ס'איז געווען אזא אמת המים, אזא טייכל וואסער וואס איז דורכגעפארן די עזרה. יעצט אזוי, אונז האבן שוין געזען היינט אונז האבן געזען אין די משנה, אז שבת איז געפאלן ערב פסח פלעגט מען פארשטאפן די לאך און אזוי אויפרייניגן די עזרה, און דאס רעדט זיך אזא סארט שטאפער, מ'האט געלייגט א שטאפער דארט ווי די וואסער פארט ארויס, כדי די וואסער זאל נישט ארויספארן פון די עזרה, זאל זיך איבערפליסן, אזוי האט זיך צוגעדעקט די גאנצע עזרה מיט וואסער, עס האט אפגעשווענקט די גאנצע ערד, שפעטער האט מען ארויסגענומען די שטאפער, און די וואסער איז אזוי ארויסגערינען. חוץ פון דעם אבער, ערב פסח, פלעגט מען אויך פארשטאפן די לאך דארט ווי די וואסער איז אריינגעקומען צו די עזרה, עס זאל נישט אריינרינען קיין וואסער. איז לויט רבי יודא דער טעם גאנץ פשוט פארוואס מען האט דאס געטון, ווייל מען האט געוואלט די בלוט זאל זיך צוזאמנעמען אויף די ערד, די וואסער זאל נישט מיטשלעפן מיט זיך די בלוט, די בלוט זאל נישט ארויסרינען פון די עזרה, אזוי אלע בלוט זאלן זיך צוזאמנעמען אויף די ערד, שפעטער וועט מען נעמען א גלעזל פון די גאנצע בלוט און שפריצן אויפן מזבח, מ'עט מתקן זיין טאמער ס'האט זיך אויסגעגאסן בלוט, איז לויט רבי יודא שטימט עס, אבער לויט די חכמים וואס קריגן זיך אויף רבי יודא וואס מ'קען דאס נישט טון, פרעגט רבי יודא צו חכמים פארוואס טאקע פלעגט מען פארשטאפן דעם לאך דארט, ענטפערט די גמרא אמרו לו, האבן די חכמים געזאגט צו רבי יודא, שבח הוא לבני אהרן, ווייל ס'איז א שבח פאר די כהנים, שילכו עד ארכובותיהם בדם, אז ערב פסח זאלן זיי זיך דרייען אין עזרה און זאלן גיין ביז די קניען מיט בלוט אזויפיל בלוט איז געווען דארט פון די דם הפסחים עד כדי כך אז עס איז אנגעקומען פאר די כהנים ביז די קניען, זאגן די חכמים ס'איז א שבח די כהנים קענען זיך אויפטוהן מיט דעם, אזויפיל מצוות האט מען מקיים געווען דא, און פארדעם האט מען פארשטאפט די לאך טאקע זאל זיין דארט אזויפיל בלוט, פרעגט אבער די גמרא והא קא חייץ, ס'איז דאך א חציצה צווישן די ערד פון די בית המקדש מיט די פיס פון די כהנים, און מ'לערנט ארויס רש"י וועגן די פסוק שטייט לעמוד לשרת מ'דארף שטיין אויף די ערד ס'טאר נישט זיין קיין חציצה, טאמער ס'איז געווען אזויפיל בלוט וויאזוי האט מען געקענט דארט שטיין טוהן די עבודה, ענטפערט די גמרא לח הוא ואינו חוצץ, א נאסע זאך איז נישט קיין חציצה כדתניא אזוי ווי מ'האט געלערנט אין א ברייתא הדם בלוט והדיו און טינט והחלב מילך והדבש און האניג און די דין איז יבשים חוצצין לחים אינם חוצצין ווען ס'איז אויסגעטריקנט איז עס א חציצה ווען ס'איז נאס איז נישט קיין חציצה ממילא דאס איז נישט קיין פראבלעם פרעגט אבער די גמרא והא קא מיתווסי מאנייהו די בגדי כהונה זענען דאך שמוציג געווארן פון די בלוט ותניא מ'האט געלערנט א ברייתא היו בגדיו מטושטשים ועבד עבודתו פסולה אז די עבודה איז פסול טאמער די קליידער פון די כהן איז שמוציג און ממילא ווי אזוי האט מען געקענט צולאזן אז די בלוט זאל אנקומען ביז די קניען ס'האט דאך שמוציג געמאכט די בגדי כהונה איז זאגט די גמרא וכי תימא דמדלי להו למאנייהו וועסטו וועלן זאגן אז די כהנים האבן אויפגעהויבן די בגדים און אזוי במילא די בגדים איז נישט שמוציג געווארן והתניא אבער מען האט דאך געלערנט א ברייתא שטייט אין פסוק מדו בד וואס מען דרש'ט דארט מדו כמדתו שלא יחסר ולא יותיר, ס'טייטש אז ס'דארף זיין כמדתו, ס'טייטש אז די קליידער דארפן ממש אנקומען ביז דער ערד, מ'טאר עס נישט ארויפקנייטשן, איז שוין ווייטער וויאזוי האט מען געקענט טון די עבודה טאמער ס'איז געווען דארט אזוי פיל בלוט, ענטפערט די גמרא, בהולכת אברים לכבש דלאו עבודה היא, מען רעדט דא סך הכל פון טראגן די אברים, די אימורים בעצם רעדט מען דא, צום מזבח, וואס דאס איז נישט קיין עבודה, און דארט איז נישט אנגעגאנגען אז די בגדי כהונה זענען שמוציג געווארן, ווייל דאס איז נישט קיין עבודה, נאר ביי עבודה טאר נישט די בגדים שמוציג ווערן, די גמרא וועט באלד פרעגן אז טאמער ס'איז געווען דארט אזויפיל בלוט, איז וואס טייטש די עבודה איז מען נישט שמוציג געווארן ביי די אנדערע איז מען יא שמוציג געווארן וויאזוי וויאזוי האט עס געארבעט וועט מען באלד זען די גמרא, על כפנים פרעגט אבער די גמרא פארדעם ולא, די טראגן די אייברים צום כבש הייסט נישט קיין עבודה, והא מדבעי כהונה עבודה היא, אז מען דארף האבן כהנים זאלן דאס טון איז אוודאי הייסט עס יא עבודה, דתניא ווי מ'האט געלערנט א ברייתא שטייט אין פסוק והקריב הכהן את הכל המזבחה, זו הולכת אייברים לקבש, זעהן מיר אז טראגן אייברים צום כבש איז יא א עבודה, איז דאך ווייטער אז די כהנים דארפן דאס טון, איז עס א עבודה און במילא וויאזוי האבן די בגדים געמעגט דארט שמוציג ווערן? ענטפערט די גמרא אלא בהולכת עצים למערכה דלאו עבודה, מען רעדט דא פון טראגן די עצים צום מערכה, וואס דאס איז טאקע נישט קיין עבודה, און דעמאלטס פלעגן זיך די כהנים דרייען דארט ביז די קניען אין בלוט, ווייל דעמאלטס האבן די בגדים געמעגט שמוציג ווערן וואס איז סייוויסיי נישט קיין עבודה, פרעגט אבער די גמרא איך פארשטיי נישט, בהולכת איברים לכבש, בהולכת דם, מיהא היכי אזלי, וויאזוי האט מען געטוהן אנדערע זאכן וואס זענען יא עבודה, טאמער ס'איז געווען דארט צופיל בלוט וויאזוי האט מען זיך געקענט דרייען דארט? ענטפערט די גמרא, דמסגי אאיצטבא, ס'איז געווען טאקע אויף די ערד פון די עזרה איז געווען אזעלכע הויעכע שטיינער, וואס מ'האט געקענט גיין אויף די שטיינער, מ'האט נישט געמוזט גיין אויף די ערד, און סתם די אלע כהנים וואס האבן געטוהן די עבודה, די הולכה, די זריקה, טראגן די אברים צום מזבח, זיי זענען געגאנגען אויף די שטיינער, זיי זענען שמוציג געווארן, אבער די כהנים וואס האבן געברענגט די עצים צו די מערכה, זיי האבן זיך געדרייט ממש אויף די ערד, טאקע כדי זאלן שמוציג ווערן, אלס א שבח פאר די כהנים וואס איז געווען דארט אזוי פיל בלוט, זאגט די גמרא ווייטער מיר האבן געזען אין די משנה כיצד תולין ומפשיטין קרעו והוציא את אימוריו נתנן במגיס והקטירן, אז מ'האט גענומען די קרבן, מ'האט עס אויפגעהאנגען, מ'האט עס אויפגעריסן, ארויסגענומען די אימורין, נתנן במגיס אריינגעלייגט אין א כלי שרת והקטירן, און ער האט עס מקטיר געווען, איז משמע אז ווער האט עס מקטיר געווען? דער זעלבער מענטש וואס האט פושט געווען, וואס האט מפשיט געווען די אור, און ארויסגענומען די אימורין וואס דאס איז די בעלעבאס פונעם קרבן, פרעגט די גמרא אטו הוא גופיה הוה מקטר ליה, א ישראל קען דען מקטיר זיין די אלע אימורין? מען דארף דאך האבן א כהן אויף דעם. זאגט די גמרא מען דארף טאקע גורס זיין די משנה אימא להקטירן על גבי מזבח, אז מען האט עס אריינגעלייגט אין די מגיס אין די כלי שרת להקטירן אז דער כהן זאל עס קענען מקטיר זיין. זאגט די גמרא ווייטער, מיר האבן געזען אין משנה, יצתה כת ראשונה, אז אזוי אלע דריי קבוצות זענען אהיימגעגאנגען און געבראטן דעם קרבן פסח, זאגט די גמרא תנא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא כל אחד ואחד נותן פסחו בעורו יעדער האט אריין געלייגט די קרבן פסח אין די אור פונעם קרבן פסח ומפשיל לאחוריו און ער האט עס געלייגט אזוי פון אונטן ס'טייטש מ'האט עס געטראגן ווי א זאק פון אונטן אמר רב עיליש האט רב עיליש געזאגט טייעות אזוי ווי די אראבישע סוחרים האבן זיך געדרייט מיט זעק אזוי פון אונטן די זעלבע זאך האט מען אזוי געהאלטן די קרבנות פסח און די מפרשים זענען מסביר אז ס'איז א שבח פאר א מצוה אז א מענטש מאכט זיך אזוי בטל און מאכט זיך צו גארנישט און טראגט עס ווי א זאק איז ער אזוי משבח די מצוה הדרן עלך תמיד נשחט, הדרן עלך תמיד נשחט, הדרן עלך תמיד נשחט. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, קומענדיגע משנה וועט מען זען א מחלוקת לגבי ערב פסח וואס געפאלט שבת, וואסערע סארט זאכן האט מען מתיר געווען שבת ערב פסח צו טון, זאגט די משנה אזוי, אלו דברים בפסח דוחין את השבת, דאס זענען די עבודות פונעם קרבן פסח וואס זענען דוחה שבת? וואסערע עבודות? שחיטתו, שעכטן די קרבן פסח איז אוודאי דוחה שבת, וזריקת דמו, שפריצן די בלוט, ומיחוי קרביו, אויסרייניגן די בני מעיים, די קישקעס פון די בהמה וואס איז געווען אנגעפילט מיט אזעלכע שמוץ, וואס דער שמוץ איז דאך בעצם צואה וואס וואס די בהמה האלט אינמיטן פארדייען, האט מען אויך געמעגט אויסרייניגן שבת, מען רעדט נישט דא פון אויסשווענקען מען רעדט סך הכל פון אויסרייניגן מ'וועט זען אין די גמרא פונקט וויאזוי מען האט עס געטון, און דאס האט מען געמעגט טון שבת, פארוואס ווייל טאמער מ'האט עס נישט געטוהן איז פארשטינקען געווארן די גאנצע קישקעס און ממילא האט מען עס געמעגט אליין שבת אליין טוהן והקטרת חלביו און די זעלבע זאך מקטיר זיין די חלבים האט מען אויך געמעגט טוהן שבת אבל צלייתו אבער בראטן די קרבן פסח והדחת קרביו אדער אויסשווענקען די געדערים אינן דוחין את השבת דאס איז נישט דוחה שבת פארוואס ווייל דאס קען מען ווארטן ביז מוצאי שבת צו טוהן זאגט ווייטער די משנה הרכבתו והבאתו מחוץ לתחום די זעלבע זאך ברענגען דעם קרבן פסח דורך א רשות הרבים מיט דעם וואס מען טראגט עס אויף זיך, וואס דאס איז בעצם א איסור דרבנן, ווייל ס'דא א כלל החי נושא את עצמו, טראגן א לעבעדיגע זאך איז נישט קיין איסור דאורייתא, פון דעסט וועגן אפילו ס'איז איסור דרבנן, און די זעלבע זאך ברענגען א בעל חי חוץ לתחום, וואס תחום שבת איז אויך א איסור דרבנן לויט רוב דעות, וחתיכת יבלתו, א בהמה וואס האט א יבלת עפעס א געוויסע געוויקס, איז דער געוויקס, פסל'ט מען טאר נישט מקריב זיין אזא סארט בהמה אלס קרבן אויפן מזבח, איז שבת אראפצונעמען אזא סארט יבלת מעג מען עס טון מדאורייתא טאמער מען טוט עס מיט א שינוי מיט די נעגל צו מיט די ציין, און פון דעסט וועגן ס'איז א איסור מדרבנן דאס צו טון, איז די אלע זאכן אין דוחין את השבת, די אלע זאכן זענען נישט דוחה שבת, ווייל מען האט עס געקענט טון פאר שבת, און א זאך וואס מען קען טון פאר שבת אדער נאך שבת איז נישט דוחה שבת, ר' לעזער אומר, ר' לעזער קריגט זיך, און ר' לעזער זאגט דוחין, דאס זענען יא דוחה שבת, און ווי די מפרשים זענען מסביר תוס' איז מסביר, דאס מיינט נישט דווקא די דרבנן'ס, נאר דאורייתא'ס אויכעט, נאר אז עס איז נישט דא קיין דוגמא פון א דאורייתא, איז רעדט מען דא פון דוגמאות וואס זענען דרבנן, אבער די אלע זאכן וואס מען האט יעצט געזען, סיי טראגן א קרבן פסח אין א רשות הרבים וואס איז נאר א איסור דרבנן, און די זעלבע זאך ווען עס וואלט געווען א דאורייתא, און סיי טראגן חוץ לתחום, און סיי אפשניידן א יבלת, אפילו מען קען דאס טאקע טון פון ערב שבת, האלט ר' לעזער עס איז דוחה שבת, ווען מען דארף דאס טון לצורך דעם קרבן, זאגט די גמרא אמר ר' לעזער האט ר' לעזער געזאגט והלא דין הוא, כ'האב א קל וחומר אז די אלע זאכן מעג מען טון. פארוואס? זאגט ער אזוי, מה אם שחיטה שהיא משום מלאכה, מה דאך שחיטה וואס איז ממש א דאורייתא, דוחה את השבת איז דוחה שבת, אלו, די אלע אנדערע זאכן, די טראגן די בהמה, וואס די בהמה איז דאך א חי נושא את עצמו, און טראגן חוץ לתחום, און אפשניידן א יבלת, שהן משום שבות, וואס איז סך הכל איסורים מדרבנן, לא ידחו את השבת, איז אוודאי דוחה שבת. און ווייטער ווי תוס' איז מסביר דא אז ר' לעזער אוודאי האלט אז אפילו א דאורייתא וואס מען קען טון ערב שבת מוצאי שבת איז אויך דוחה שבת נאר ער רעדט צו די חכמים וואס קריגן זיך אויף אים און ער זאגט אפילו לשיטתכם זייטס כאטש מודה אז אז דו זעסט אז דאורייתא איז דוחה שבת כל שכן אז דרבנן זאל זיין דוחה שבת אמר לו רב שיע האט רב שיע געזאגט צו ר' לעזער יום טוב יוכיח איך האב א ראיה אז די קל וחומר איז נישט קיין קל וחומר פארוואס ווייל יום טוב איז א ראיה אז עס איז נישט אזוי ווייל יום טוב זעסטו דאך שהתירו בו משום מלאכה מען האט מתיר געווען געהעריגע מלאכות בישול איז א געהריגע מלאכה פון דעסוועגן לצורך אוכל נפש מעג מען עס טון יום טוב מען מעג שעכטן יום טוב מען מעג קאכן די אלע זאכן מעג מען טון יום טוב אפילו ס'איז א דאורייתא פון דעסוועגן ואסור בו משום שבות דרבנן'ס טאר מען נישט טון יום טוב מען טאר נישט ברענגען א בהמה חוץ לתחום און מען טאר נישט טון יעדע זאך וואס מען קען טון פון פאר יום טוב טאר מען נישט טון יום טוב און ממילא זאגט רב שיע די זעלבע זאך דא ביים קרבן מעגסט טאקע שעכטן אבער גיין טון די אלע אנדערע זאכן ארום און ארום טאר מען נישט אמר לו רב לעזער האט רב לעזער געזאגט צו רב שיע מה זה יהושע אזא סארט ראיה ברענגסטו מיר מה ראיה רשות למצוה ברענגסטו מיר א ראיה א רשות צו א מצוה? יום טוב עסן איז נאר א רשות דארט איז טאקע דא די רבנן'ס וואס די רבנן'ס טאר מען נישט טון פון דעסטוועגן אוכל נפש מעג מען יא אבער דא רעדט מען דאך פון א מצוה די מצות קרבן פסח איז אוודאי זאגט רבי לעזער די אלע זאכן ארום און ארום מעג מען אוודאי טון און וואס רבי יהושע האט געענטפערט צו רבי לעזער וועט מען שוין זעהן די גמרא זאגט אבער די משנה השיב רבי עקיבא ואמר רבי עקיבא האט זיך געטענה'ט מיט רבי לעזער רבי עקיבא האט אים געזאגט אזוי הזאה תוכיח כ'האב א ראיה מ'קען אפפרעגן דיין קל וחומר פון הזאה וואס איז הזאה הזאה איז דאס טייטש א מענטש וואס איז טמא א טמא מת, איז דאך די סדר געווען אז מען האט געוואלט מטהר זיין מען האט אים געדארפט אנשפריצן מיט די אפר פרה אדומה די דריטע טאג און די זיבעטע טאג שפעטער איז ער געגאנגען אין מקווה די סדר הטהרה, על כל פנים די זיבעטע מאל די זיבעטע טאג וואס מען האט געדארפט אנשפריצן טאמער ס'איז געפאלן שבת האט מען אים נישט אנגעשפריצט יענע טאג, יעצט אפילו ס'איז געפאלן ערב פסח וואס ווען מען וועט אים נישט אנשפריצן ערב פסח וואס געפאלט שבת וואס וועט געשען די איד וועט בלייבן טמא ער וועט נישט קענען עסן זיין קרבן פסח, און ער וועט דארפן טוהן ער דארף מקריב זיין א פסח שני, פון דעסטוועגן האט מען נישט מתיר געווען צו שפריצן די אפר פרה אדומה שבת, זעהן מיר דאך דא אז די הזאה שהיא משום מצוה וואס בעצם איז א מצוה, די איד דארף דאך עס האבן צו קענען מקריב זיין זיין קרבן פסח, און נאך מער והיא משום שבות, ס'איז סך הכל א דרבנן, און פון דעסטוועגן זעהן מיר, ואינה דוחה את השבת, אז דער דרבנן איז נישט דוחה שבת, איז אף אתה אל תתמה על אלו שאף על פי שהן משום מצוה והן משום שבות לא ידחו את השבת איז זאל דיר נישט זיין קיין פלא די אלע אנדערע זאכן למשל טראגן א בהמה אין א רשות הרבים אדער טראגן חוץ לתחום אדער אפשניידן א יבלת וואס איז טאקע נאר א דרבנן אבער פון דעסטוועגן ס'איז נישט דוחה שבת אפילו טאקע ס'דא א מצוה אלס די קרבן פסח טאר מען דאס נישט טון פארוואס ווייל מ'האט עס געקענט טון ערב שבת אויכעט זאגט אבער די משנה אמר לו ר' אליעזר האט ר' אליעזר געזאגט צו ר' עקיבא ועליה אני דן וואס טייטש דאס אליין בין איך דן פונקט פארקערט ווי דיר, ומה אם שחיטה שהיא מלאכה דוחה את השבת, הזאה שהיא משום שבות אינו דין שדוחה את השבת, וואס טייטש ר' עקיבא האט דאך אפגעפרעגט ר' לעזער פון דעם וואס מען זעט אז הזאה שפריצן אפר פרה אדומה ערב פסח וואס פאלט אין שבת טאר מען נישט טון אפילו ס'איז נאר א דרבנן, זאגט ר' לעזער, כ'שטיי נישט וואס דו ווילסט, מען מעג אוודאי יא שפריצן די אפר פרה אדומה ווען ס'געפאלט ערב פסח שבת אז א איד זאל קענען מקריב זיין זיין קרבן פסח, פארוואס זאג איך אז מען מעג שפריצן? טאקע א קל וחומר פון שחיטה, ווייל מה דאך מען מעג שעכטן אוודאי מעג מען שפריצן, שפריצן איז נאר א דרבנן, זאגט רבי אליעזר די גאנצע בסיס די גאנצע באזיס די בעיס פון דיין קל וחומר איז אפגעפרעגט. יעצט בעצם אונז וועלן מיר זעהן די גמרא אז רבי עקיבא האט אוודאי געוואוסט קלאר אז מען טאר נישט שפריצן, נאך מער רבי עקיבא האט עס געהערט פון זיין רעבן רבי לעזער אליין, פארדעם האט ער געפרעגט, מען האט געוואלט מרמז זיין צו זיין רעבן רבי לעזער אז ס'איז נישט אזוי, און ממילא מיט דעם וועט מען אויך קענען יעצט פארשטיין די המשך פון די משנה וואס רבי עקיבא ענטפערט דא צו רבי לעזער, אמר לו רבי עקיבא, זאגט רבי עקיבא צו רבי לעזער או חילוף, פונקט פארקערט, מה אם הזאה שהיא משום שבות אינה דוחה את השבת, ס'טייטש ס'איז מיר קלאר ווי די טאג אז הזאה איז נישט דוחה שבת, איז מאך א קל וחומר פונקט פארקערט, שחיטה, שהיא משום מלאכה, אינו דין שלא תדחה את השבת, איז כל שכן שחיטה, וואס שחיטה איז א דאורייתא אוודאי זאל שחיטה נישט דוחה זיין שבת, און אוודאי איז רבי עקיבא נישט איינגעפאלן אז שחיטת קרבן פסח זאל נישט דוחה זיין שבת, נאר וואס דען ער האט געוואלט דא מרמז זיין צו זיין רעבין אז דו אליין האסט אונז קלאר געזאגט אז הזאה איז נישט דוחה שבת, און ממילא די חלק איז קלאר, טאמער דו ווילסט קענסטו מאכן א קל וחומר אויף פארקערט, און אזוי ווי פארשטייסטו א קל וחומר פארקערט קען מען נישט מאכן, ווייל קענסט נישט מאכן א קל וחומר מ'זאל נישט טארן שעכטן שבת, איז די זעלבע זאך זאלסטו פארשטיין אז א קל וחומר ווי דו האסט געמאכט קען מען אויך נישט מאכן, זאגט אבער די גמרא אמר לו רבי אליעזר, האט רבי אליעזר געזאגט צו רבי עקיבא עקיבא, עקרת מה שכתוב בתורה, ביסט עוקר א בפירוש'ע פסוק, שטייט אין פסוק במועדו, וואס מ'דרש'נט פון דעם, ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו, בין בחול בין בשבת, אז דארף זיין במועדו, וואס דאס איז סיי ווען ס'געפאלט שבת און סיי ווען ס'געפאלט אין וואכן טאג, אזוי ביסטו עוקר א פסוק פון די תורה, אמר לו, האט רבי עקיבא געזאגט צו רבי אליעזר רבי, הבא לי מועד לאלו כמועד לשחיטה, ס'טייטש מועדו מיינט אין זיין צייט, איז פאר דעם שחיטה, וואס די תורה האט קובע געווען די צייט פון דעם איז ערב פסח, איז אוודאי במועדו שבת אויך, מה שאין כן די אלע אנדערע זאכן ארום און ארום צו ברענגען דעם קרבן פסח און שלעפן דעם קרבן פסח חוץ לתחום, אדער אין א רשות הרבים אדער אפשניידן א יבלת, וואס די אלע זאכן איז נישט זייער מועד ס'נישט זייער צייט צו מאכן ערב פסח, נאר מ'קען דאס אוודאי מאכן פריערט אויכעט, איז ביי זיי איז אוודאי נישט דא דער היתר, און ממילא פירט טאקע רבי עקיבא אויס כלל אמר רבי עקיבא, כל מלאכה שאפשר לעשותה מערב שבת, אזא סארט זאך וואס מ'קען טון פאר שבת איז אינה דוחה את השבת, איז אוודאי נישט דוחה שבת, און פאר דעם טאמער מ'האט נישט געברענגט דעם קרבן פסח צום עזרה, מ'האט עס פארגעסן צו ברענגען אוודאי איז עס נישט דוחה שבת, שחיטה אבער שעכטן אליין, שאי אפשר לעשותה מערב שבת, וואס דאס קען מען נישט מאכן ערב שבת ווייל ס'שטייט דאך במועדו, מ'דארף דאס טון ערב פסח, דוחה את השבת אזא סארט זאך איז אוודאי דוחה דעם שבת.